א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה. ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז ברעיקינג ניוז רבותי ס'איז אזוי שוידערליך אז ס'ממש ס'איז ס'נעמט א שרעק וואס דא גייט פאר ס'איז געווען אין א געגנט וואס הייסט מקור ברוך מקור ברוך דאס איז אין ירושלים דארטן ווי די גערע בית מדרש איז דארטן וואו ס'איז דא די נייע בילדינגס וואס מ'בויעט ס'שנעלער הייסט עס שנעלער איז דא געווען א. מיליטערי בעיס, עניוועי, דארטן די היימישסטע פון די היימישסטע פון די היימישסטע געגנט אין ירושלים, איז געווען א מעשה אז ס'איז געקומען א, כ'קען אים, כ'ווייס נישט זיין נאמען צו זאגן אויף אזא מענטש, א משוגענער א רשע, און ער האט געזען ווי א מיידעלע, נעבעך א קראנק מיידעלע, א מיידעלע אין די צוואנציגערע יארן נעבעך, עס איז נישט פולי פאנקשענעל, האט עס אריינגעשלעפט דארטן אין עפעס אן אלטן בילדינג, דאס איז געשען מוצאי שבת משפטים, און ער האט זי אריינגעשלעפט נעבעך. אין אזא בילדינג וואס איז נאך נישט אינגאנצן פערטיג און ער האט מיט איר געטוהן כל כל דבר אסור איטס אנבעליוועבל רבותי ווען איך זאג עס איך קען עס אפילו נישט זאגן עניוועי און מען האט אים אוודאי געכאפט פארשטייט זיך אליינס בקיצור איז למעשה וואס איז געווען איז ער האט געטוהן מיט די מיידל כל דבר אסור און זי איז געגאנגען צו איר סאושעל ווארקער און זי האט פארציילט וואס איז געשעהן אזוי ווי זי האט פארציילט וואס איז געשעהן איז געגאנגען די סאושעל ווארקער מיט איר שפאצירן אין די גאס אז אפשר וועט מען קענען טרעפן דעם מענטש. מיטוואך נאכדעם האט זי אים באמערקט אין די גאס דאס איז ער. בקיצור זי האט גראד גערופן די פאליס, מען האט אים איינגעזעצט און ער האט שוין אנגעהויבן א חלק מודה צו זיין און ער האט נאר גע'טענה'ט אז ער האט נישט געוואוסט אז זי איז נישט מיט אלעם. וועגן דעם איך האלט ענק אין איין מזהיר זיין רבותי ווען עטס טוטס אטאקירן א מיידל ווייסט עטס נישט אסאך זאכן. קודם ווייסט עטס נישט צו זי האט עידס צו זי האט נישט עידס, צו זי האט אנדערע מינע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס צו נישט, און נאכדעם ווייסט עטס נישט צו זי איז אלל דער, קען זיין אז זי נעבעך נישט מיט אלעמען, און זי ווייסט זיך נישט צו וואטשן זאל נישט שוואנגער ווערן און די אלע זאכן, און ווען יו סטארט וויט סאמבאדי יו דאונט קנאו הו יור סטארטינג וויט, עניוועי מ'האט אים אריינגענומען און ער האט מודה געווען אויף אסאך זאכן, און דער איז פיר און דרייסיג יאר אלט און ער איז א טאטע פון זעקס קינדער, העלאו, וועקטס ענק אויף, עטס האלטס מיר אין איין זאגן ווי לייגסטו ארויף א מענטש די די די די זיינע קינדער ווערן נפגע זיין ווייב ווערט נפגע, און ווער ווייסט מער אז ער האט זעקס קינדער ווי ער, קיינער נישט נאר ער, ווייל איף הי דידענט גיוו ע הוט וויי שוד ווי גיוו ע הוט, ווי ניד א קלין קאמיוניטי רבותי איך. בעט ענק ברחמים איף יו העוו פראבלעמס גאו פאר העלפ, אויב די דאקטער זאגט ס'איז צו שפעט זיי דיך מסרס באט דאונט אטעק טשילדרען אין די סטריט, ווען א טאטע געט א ברכה פאר א קינד ערב יום כיפור ווינטשט ער אים אן ישימך אלקים כאפרים וכמנשה אדער כשרה רבקה רחל לאה וויינט ער דארט און בעט ויהי מקורך ברוך דיין מקור זאל זיין געבענטשט, און דער בהמה האט געמיינט א מקור ברוך דארף מען כאפן. מיין מיידל, אנבעליוועבל! און עטס זען האב איך אריינגעשלעפט אין א ליידיגע בילדינג דארט בויעט מען אסאך בנינים יעצט שנעלער הייסט עס. איף ווי וואלד געט אווער וועי וואלט מען אים אויפגעהאנגען ביי די מעשה ער זאל אפהענגען ס'איז אנבעליוועבל! איי מין יעדע זאך האט דאך כ'מיין ס'מוז דאך מאכן סענס אויכעט. כאפט אן א מיידל פון צוואנציג יאר אין די גאס ביינאכט, א מיידל פון עטליכע און צוואנציג, ער קען זי נישט, ער ווייסט נישט איר היסטערי, הי דאזנט נאו הו שי איז, הע, ס'האט געקענט גאר נאך זיין זיין אייגענע טאכטער אויכעט, יו נעווער נאו. יום טוב ערליך האט אמאל אראפגעלייגט ווי ביזי אמעריקע איז מיט ארבעט, איינמאל זאגט די פרוי פאר מאן, דו ווייסט אונזער טאכטער איז שוין געווארן אלט אכצן יאר, מ'דארף זוכן א שידוך פאר איר. בקיצור, ער קומט איין פרייטאג צונאכטס, ער זאגט, ווייסט מיין טייערע פרוי, איך האב געטראפן דעם בעסטן בחור אין בית מדרש, ער דאווענט, ער לערנט, און, דער בעסטער בחור! איך שריי צו אים, זאג מיר, דו שלומיאל, דאס איז דאך אונזער זון יחיאל! ער האט אהיימגעברענגט זיין אייגענעם זון, האט אפילו נישט געוואוסט, ווייל מען איז אזוי ביזי אין אמעריקע מיט די ארבעט, אנבעליוועבל, דאס האט געקענט זיין זיין אייגענע טאכטער, רבונו של עולם, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי! עטס עט ענק נישט אפשטעלן און אונז עמער זיך נישט אפשטעלן, אונז עמער ענק ארויס רודף'ן פון דעם כדור הארץ ווי ווייט ס'קען נאר זיין. דער עולם כאפט נישט ווען יו אביוז די סיסטעם יו גאנע לוז איט, איין טאג עט זיך דער עולם צוזאמען נעמען דא און מ'עט מאכן אזאלעכע ווי מ'זאגט באהאלטענע יונגעלייט, און איינער וואס ס'עט רעיפן א מיידל עספעשלי נאך אזא צוריקגעבליבן קינד וואס איז נישט אלל דער, דער עולם וועט נישט ליידן מער, דער עולם וועט נעמען א מארשעדי מ'עט אים אריין שטעכן, דעטס גאנע בי די ענד, ביקאוז יעדע זאך האט א שיעור, לכל תכלה ראיתי קץ, אבער דעיס, ער זאגט אז דאס מיידל האט מסכים געווען, ס'איז געווען קאנסענט. און נאכדעם שרייט ער האו איז ער טו נאו אז זי איז נישט אלל דער, וועל האו אר יו טו טאטש א פרעמדע גערל? ס'איז אנבעליוועבל און דאס וועט נאך גיין ווייטער און ווייטער ביז עטס וועט זעהן מען מ'עט ווערן אלע וועדזשעלענטיענס מ'עט נישט מורא האבן פאר קיינעם און ווען מ'וועט קומען אין קאורט גייט דער דזשאדזש זאגן זיי האבן גוט געטוהן נאובאדי איז גאנע דעניי אז מ'מוז לאזן אונזערע קינדער זאלן זיין גערעיפט אין די גאס ביי יעדן חזר און דאס איז שוין א מענטש וואס ער האט א ווייב מיט קינדער ער האט וואו זיך אויסצושאקלען און ער האט א מעריד לייף מיט א העפי לייף מיט א לאוו לייף, אנבעליוועבל רבותי וויער נאט גאנא טאלערעיט דיס ענימאר, וואטש ענד סי. כ'האב אויך געוואלט פרעגן, ס'איז צוריקגעקומען די יענקי דאסקאל אז ער האט עס אפגעשטופט אויף עיפריל די פארט, עיפריל די פארט איז ערב ראש חודש ניסן מוקדם, יעצט כ'האב געוואלט וויסן איין זאך, יענקי האסטו גענומען דאס מיידל צו א דאקטאר אדער צו א סייקאלעדזשיסט אדער צו א סייקייטריסט און געוואויר געווארן

פיקטשערס פון מיר און פון דעם וואס איז מיטגעקומען ווייל ער וויל ווייזן אז אונז זעמיר געגאנגען קעגן אים, יא יענקי, אונז זעמיר נישט אימבערעסט אז מיר געגאנגען קעגן דיר, לערן דיך אויס איין זאך, ווען דו געווינסט, האסטו אויך פארלוירן, און אונז גיימיר דיך ארויסברענגען אין די עפנטליך, שעים אן יו. יעצט היינט זונטאג פרשת תצוה איז געווען א מורא'דיגער עקסידענט, עס איז ארויסגעפארן א באס און עס איז געפארן אויפן כביש פאר פארטי טרי, דאס איז לעבן בית חורון אין בנימין, די חלק בנימין, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז אבני האלגמיש, ווען איינער זעהט אבני האלגמיש מאכט ער א ברכה ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה, און וואס איז דאס אבני אלגמיש פרעגט די גמרא, איז די גמרא מסביר, אלגמיש מיינט מען על גבי איש, ס'איז געווען צוויי מענטשן וואס זענען אנגערופן איש, איינער איז משה רבינו והאיש משה און איינער איז יהושע והאיש יהושע די שטיינער זענען. אין בית חורון. וואס איז די מעשה מיט די שטיינער איז די מעשה אזוי. ווען דער אייבערשטער האט געזאגט ס'זאל זיך אויפהערן די ברד, די האגל, די האגל, די העיל איז געווען אזאלעכע שטיינער וואס האט געהאט אינעווענדיג פייער און אינדרויסן וואסער, עושה שלום במרומיו, ס'איז אש ומים איז געווען אינאיינעם. ס'איז געווען אזא אזא לאמיר זאגן ווי אן אטאמישע קראפט איז עס געווען, און ווען דער אייבערשטער האט געזאגט ס'זאל זיך אויפהערן, שטייט אין פסוק אז ס'איז לא ניתך ארצה, ס'איז נישט אראפגעפאלן אויף דער ערד, ס'איז געבליבן שטיין אינמיטן די לופט, זאגט די גמרא אז ווען משיח העט קומען העט דער אייבערשטער נעמען די שטיינער, און עס אויסנוצן צו ווארפן אויף די אלע וואס זיי ווילן אייננעמען די אידן, און דאס איז די אבני אלגמיש, דאס איז אין בית חורון, איך בין עס געווען וויזיטן, איך האב גערעדט צו סייענטיסטס, ס'איז א באקאנטע זאך, ס'איז יעדערער ווייסט פון דעם, אז די שטיינער זענען אנדערש ווי אלע ערד פון גאנץ ארץ ישראל און בפרט פון יענע געגנט, ס'איז עפעס א אנדערע מין, מ'זעט אז דאס איז עפעס געקומען פון הימל ערגעץ, עניוועי. איז דער באס איז ארויס געפארן און ער איז געפארן ער איז געווען אן אראבער יעצט יעדעס מאל דעוועלאפט זיך דאך די מעשה בעסער און בעסער יעצט ווערט מען געוואויר אז דער אראבער האט געשאלטן און געזאגט אללה אכבר און ער איז אריין געפארן אין א גרויסן ווען אין פראנט פון אים למעשה די ווען איז געווארן גוט צוקנאקט אבער די דרייווער האט נאר געפילט א זעץ די באס האט פארלוירן קאנטראל אדער ער האט עס געמאכט דירעקט ער זאל פארלירן קאנטראל ווייל איך וויל אייך זאגן די אמת מ'האט אזוי אריין געביסן און.

די אראבער הייבן זיך יעצט אויף דעם קאפ ווייל זיי ווייסן אז רוסלאנד שיקט די גרויסע עס טרי הונדרעט מיסילס און זיי האבן היינט נישט קיין מורא פון מדינת ישראל זאל מען ארויף פארן מיט א פליגער און עס אראפ שיסן איז דאס איז וואס דא גייט דא פאר אין לאנד די לאנד קומט צו אן ענדע איטס גאנע בי פינישד נאר וואס ווי האט דער רבי אלץ געוויינט ס'זאל זיין מיט גרויס רחמים ס'זאל נישט שאטן פאר קיין איד בוט די געים איז אווער איט וואס דזשאסט א מעטער אוו טיים. אזוי ווי מען זאגט נאך פון חפץ חיים אז יעדע איזם האלט אן זיבעציג יאר, קאמוניזם, ציוניזם, ס'איז שוין זיבעציג יאר, איטס פעסט די בעד טיים ווי מען זאגט, למעשה זיי האבן זיך אויפגעהויבן די אראבער דעם קאפ און ס'איז צרות ווי א בארג. בקיצור דער דרייווער לויט ווי ס'איז יעצט דא די אינוועסטיגעישאנס געווען האט ער עס געטון דירעקט. קער, און ס'איז א גרויסע סכנה. איך וויל ענק בכלל זאגן, איך שטיי דא אהן אין בית וגן, דא איז דא אזא באס וואס הייסט באס נאמבער טווענטי עיט, טווענטי עיט עי, און טווענטי וואן. די טווענטי עיט פארט אונטן פונעם בארג אין בית וגן, און נאכדעם איז דא אן איין און צוואנציגער וואס ס'פארט אויף רמת שרת, דאס פארט אויבן אויף די מיטלסטע, און נאכדעם איז דא נאך א באס טוירטי ניין וואס פארט אינגאנצן אין די הייך. איך וויל אייך זאגן, איך גיי ארויף אויפן באס, און זיי נעמען זיך שוין פארן, זיי האבן אזעלכע קליינע באסעלעך ווייל ס'פארלאנגט זיך נישט א גרויסער באס, און זיי פארן אזוי ווילד ארום די בערג, כ'האב אמאל געזאגט פאר א דרייווער, דו וועסט זיך נאך אמאל געהארגעט ווערן, וועסט אראפפליען מיטן גאנצן בארג מיטן באס, נאר איך האף אז איך וועל נישט זיין דעמאלטס אויפן באס, זיי זענען אראבער הפקר יונגען, זיי קענען באשטיין צו דערהארגענען א איד, מען וועט דאך זיין גרויסע שכר פאר יעדן איד וואס מען הארגעט, ס'איז אנבעליוועבל, דאס איז אגד, און מען מוז זיי דאך אויך געבן דזשאבס. איז למעשה איז עס א גרויסע פראבלעם וואס דא גייט פאר יעצט אין דעם באס ס'זענען מיטגעפארן אסאך מענטשן ס'דא וואס זענען פצוע קל ס'דא וואס זענען פצוע קשה ס'דא וואס זענען ערנסט פארוואונדעט ס'דא וואס זענען נאר אביסל פארוואונדעט און ליידער ליידער ליידער איז דא צוויי טויטע איינע איז א פרוי וואס הייסט רחל גוטמאן זי איז נײַן און צוואַנציק יאר אלט זי איז פון מודיעין עלית און די אנדערע הייסט רוחמה ראזען, איז זיבן און צוואַנציק יאר, זי איז אויכעט פון מודיעין עלית, זיי זענען נעבעך געהארגעט געווארען, און די איבעריגע וואס ס'איז דא בערך פֿינף און דרײַסיק מענטשען זענען געווארען פארוואונדעט, שווער פארוואונדעט, ס'איז דא שוואכערע פארוואונדעט, און מ'האט זיי אלע אריינגעפירט אין די שפיטעלער איבעראל, און זיי זאגען אז ס'איז אנבעליוועבל וואס דער דרייווער האט געהאלטען אין איין שרייען מיט אלעם. נאר נאר ביי אזא צייט דארף מען זאגן איך וויל אראפגיין נאר גיי ווייס דאך מען פארט שוין מען האט דא די פחד מיט אלעם איז דער אמת איז ס'איז גרויסע צרות אונז האבן געהאקטע צרות די גאנצע מדינה און ווער וויל אונז צונעמען איך האב שוין לאנג געזאגט איך האב אמאל געארבעט אז מען זאל מאכן אין טעקסעס דאך מיין שטאט איך בין טעקסעסער רב עטס געדענקטס טאמער נישט וויל איך ענק דערמאנען האב איך געזאגט אז אמעריקע זאל געבן אין די סטעיט אוו טעקסעס ווער גערעכט גערעדט פאר אלע ישראלים וואס ווילן זיך דארט באזעצן, איך האב געארבעט מיט פאליטישענס מיט אלעם, זענען זיי צוריקגעקומען און געזאגט דו ווייסט נישט רבי ווער ס'שטערט אלץ, זיי האבן מיר געזאגט, איך וויל נישט יעצט איבערזאגן די נעמען ווייל איך וויל נישט האבן צוטוהן מיט ליגעל לאוסוטס, אלע היימישע האבן געשטערט, זיי האבן א שיטה אז אלע אידן דארפן גיין פון ארץ ישראל, איי פון וואו מ'זאל האבן געלט און שוין. ס'איז א גרויסע פראבלעם רבותי ווער ס'האט דא קינדער נעמטס זיי אהיים נעמטס זיי אהיים איך זאג ענק ס'נישט גוט. שוין, דאס איז איין זאך. יעצט איז אזוי, ס'איז דא נאך א זאך, א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא א מיידל וואס זי איז נײַנצן יאר אלט, זי האט געטון אירע פליכטן, זי איז געווען אין שירות לאומי, דאס הייסט סיוויל סערוויס, בקיצור וואס איז געשען איז, זי איז געגאנגען, זי וואוינט ערגעץ אין א געגנט, און זי איז געגאנגען דארטן אין וואלד, זי שניידט דארטן דורך, זי הייקט דארט דורך, איז געקומען א רוצח, און קוים האט מען נישט געוויסט נאך ווי, וויפיל, און אלעס, אבער יעצט ווייסט מען שוין, עס איז געקומען איינער א געפערליכע טעראריסט, און ער האט זי גערעיפט, און ער האט זי געשטאכן זעכצן מאל, זעכצן מאל האט ער זי געשטאכן, און ווייסט וואס ס'הייסט זעכצן מאל צו שטעכן? ס'אנבעליוועבל. און נאכדעם וואס ער האט זי געשטאכן זעכצן מאל איז ער נאך געגאנגען און ער האט איר גערעיפט אויכעט, און נאכדעם האט ער גענומען א גרויס מעסער און ער האט אראפגעשניטן איר קאפ און ער האט זי איבערגעלאזט דארטן טויטערהייט. יעצט דאס איז פון די כאמאס חברה, למעשה דאס גאנצע לאנד איז אויף, דאס לאנד פארט אויף רעדער, ווען זיי קענען אזאנס טון פאר א יונג מיידל אן א פארוואס, ס'איז אנבעליוועבל, יענער ווער ס'האט זי געשטאכן הייסט אראפאט ארפיא. און די מיידל הייסט אורי אנסבעכער, בקיצור ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם דא אין לאנד, דאס גאנצע לאנד איז איבערוויגענד דערשראקן, יעצט איך האב אריינגעלייגט דא אויפן גאנצן לאנד אז מען זאל וויסן אז איך האב א קשיא, איך בין א טוריסט דא אין לאנד, איך האב א קשיא. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם אז מען נעמט א מיידל און מען שטעכט זי מ'דערהרגעט זי. אבער וואס איך וויל פארשטיין איז פארוואס דריי יאר צוריק איז געווען יום כיפור אינדערפרי וואס א טאטע איז געגאנגען אין שול און זיין טאכטער פון זיבן יאר איז געגאנגען נאך אים נישט די זעלבע צייט אביסל שפעטער זי איז דורך געגאנגען אין בני ברק א פרוי מקווה וואס די פרוי מקווה האט א ווידיאו און עפעס א חזר האט געעפנט די מקווה און ער האט איר אריינגעשלעפט א שיין זיס לעכטיג זיבן יעריג מיידל ס'איז געווען פיקטשערס פון איר מיט דריי יאר צוריק, יעצט כדי מען זאל קענען זאגן אז זי איז אריינגעקראכן אין א כלה מקווה און זי האט זיך דארט דערטראנקען, איז ער געגאנגען ער האט גענומען ער זי נאכדעם וואס ער האט זי גערעיפט האט ער גענומען ער האט זי געהאקט אין קאפ אריין אין די אייזענעס, א כלה מקווה האט אייזענעס, כדי טאמער ס'פאלט אראפ א כלה זאל עס נישט אראפפאלן ביז צו די פלאר זי זאל נאר אראפפאלן אביסל, און ער האט איר געהאקט אין קאפ אזוי ווי עס דארף צו זיין נעבעך, און ער האט זי געמארדעט, יעצט זייער אסאך מענטשן ווייסן ווער ס'איז דער רוצח. ס'איז דא קעמערעס, ס'איז דא ווידעא, אלעס איז דא, ס'איז אבער אויך דא רבנים ימח שמם וזכרם, איך האף אז די אראבער וועלן זיי אויסשיסן און זיי האבן נישט געלאזט מען זאל קומען פאראויס, זיי האבן געזאגט דעם טאטן אז דו ווילסט דיינע קינדער זאלן האבן א חדר, דיינע מיידלעך זאלן האבן א סקול, און דו זאלסט קענען וואוינען אין בני ברק זאלסטו נישט קומען פאראויס, דעמאלטס איז נאך געווען וואס דער עולם האט אביסל מורא געהאט פון די רבנים, למעשה מען האט קיינמאל נישט גענומען קיין עקשן יענער דרייט זיך פריי, סאו וויל איך פארשטיין. וואס זענט עטס ברויגז אז דער אראבער האט עס געטוהן א איד האט עס אויך געטוהן און מען האט פארן איד אויך גארנישט געטוהן און מען טוט פארן אראבער זאל מען אויך גארנישט טוהן פארשטייסט וואס דא גייט פאר עס איז מידה כנגד מידה דער אייבערשטער איז שוין געווארן אביסל סיק און טייערד פון די רציחות און פון דעם זנות וואס דא גייט פאר ווייל כ'האב געזאגט ווילאנג אונז האבן די מאריך אף וואס דער אייבערשטער טוט פארלענגערן זיין צארן שטייען מיר אונז נאך גוט ווען עס וועט קומען דער וגובה דיליה אוי דעמאלטס גייט זיין א צרה עס איז אנבעליוועבל וואס אונז טוהן מיר עס איז נישט צום גלייבן. און אזוי זעהן מיר אויס, אזא פנים טראגן מיר אונז, און דער עולם וויל זיך נישט בארעכענען. יעצט די מאמע רחל גוטמאן וואס איז נײַן און צוואַנציק, די האט א קליין קינד אויכעט. די אנדערע רחמה ראוזן איז זיבן און צוואַנציק, זי האט אבער נאכנישט קיין קינד. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא דא דער וועלטס חזר, דער וואס זאגט אז מען מעג מוציא זיין זרע לבטלה, דער איז א שייגעץ, ער איידענטיפייט זיך אלס א דיין ביי די עדה, א לאו לייף. עניוועי, כ'האב אים געוואלט זאגן האסט דאך געוואלט קומען זעהן מיין מקוה אין בית וגן מערטשעם היינט מיטוואך זעקס דרייסיג גייט זיין א גרויסע חנוכת הבית מיט א סעודה. ס'וועלן קומען הונדערטער מענטשן מיט רבנים, ס'עט זיין ווידיאו מיט אלעם, עטס קענען אדורכקוקן די מקוה, עטס קענען זעהן צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט, עטס קענען אלעס זעהן, מ'נוצט עס שוין אין גרויסן, אבער מ'האט נאכנישט געמאכט די גרענד אופענינג. אבער אן עדווערטייזמענט איז דא צווישן צען און פופצן פרויען יעדע נאכט ברוך השם, סאו אז דו ווילסט קענסטו קומען, וועסט דיך איידענטיפייען ווער דו ביסט, דו ביסט דער חזר דער שייגעץ, און פארטיג, עס גייט זיין מערטשעם דינסטאג, דאס הייסט דינסטאג וואס קומט ארויף די האטליין ס'עט שוין זיין נאכדעם, אבער דעם דינסטאג גייט עס זיין, אבער ס'איז דא עדווערטייזט איבעראל.

אין א מיידל און מ'האט זיי געטוהן אזוי ווי מ'טוט פאר א יונגל איז במילא דע'י פיל אה זיי קענען סערוון אדער ווי א יונגל צו ווי א מיידל איז דא דא א מורא'דיגע פרשה א פרשה וואס ממש שוידערט אין גאנץ ירושלים און יעדנס הארץ איז פארקלעמט און פארווייטיגט ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי די סטארי גייט אזוי אין מאה שערים האט געוואוינט א משפחה פון זייער זייער פרומע מענטשן. און זיי האבן אויפגעצויגן א קינד. דער טאטע איז געווען קראנק און ער איז געשטארבן יונגערהייט. דאס איז אזוי ווי איך האב ענק געזאגט. וואס האב איך ענק געזאגט אייביג? אז די ערשטע וויקטימס זענען קינדער וואס זענען יתומים. ווייל מען ווייסט זיי האבן נישט צו וועמען צו גיין. בקיצור. ער האט געהייסן נחמן און נאכדעם האט ער זיך געטוישט זיין נאמען אויף נטלי. נאטעלי ווייסבערג, ווייל ער האט זיך געמאכט פאר א נקבה, און למעשה די שכנים האבן געזען דער טאטע איז געשטארבן, האט מען אים גערופן צו עסן שבתים אויף שבת, און פארשטייט זיך דאס עסן איז אזוי ווי אלע ירושלימער בחורים, איך זאג עס קלאר ארויס, די ירושלימער בחורים גייען עסן צו אידן, מיט דער צייט אזויפיל זנות וואס גייט פאר אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איך ווייס נישט וויאזוי א בחור לאזט זיך שטופן אין די מחילה פאר אביסל פיש וואס ער קריגט דארט, עניוועי. צוויי שכנים האבן אים אריינגעשלעפט אין זייער דירה און אים גערעיפט. דאס אלעס האט פאסירט ווען ער איז געווען זעקס יאר אלט, און ער זאגט אליינס אויף אן אנדערע אינטערוויו אז בערך ביי די זעקס יאר האט ער אנגעהויבן צו פילן ער איז א נקבה, אזוי ווי כ'האב געלערנט אין סקול אז טאמער מען נוצט א מענטש פאר א נקבה, יו קרעקינג אפ היז מיינד און ער מיינט ער איז א נקבה. האט זיך אפגעשניטן דעם אבר המין, דעם זכר, און ער איז געווארן א נקבה, יעצט. אינצווישן איידער ער האט אפגעשניטן דעם אבר האט ער צוויי מאל געהאט חתונה געהאט. דאס ערשטע מאל איז ער געווען זעכצן יאר אלט, און דער רב וואס האט אים געצווינגען חתונה צו האבן איז געווען א רשעות, ווייל ער האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א פרוי, ער האט נישט געהאט קיין געפיל צו קיין פרוי, ווייל ער איז נעבעך געווען אביוזד, און ער און ער האט געוואוינט מיט איר, זענען געווען אינאיינעם אנדערטהאלבן יאר. און ער האט זי קיינמאל נישט אנגערירט, און ער האט זיך נעבעך גע'גט פון די ערשטע ווייב, און נאכדעם אז ער איז געווען גע'גט האט מען אים געצווינגען ער זאל שוין גיין חתונה האבן נאכאמאל, און דעמאלטס האט מען אים שוין געשיקט פאר סעקס טערעפי אז ער זאל ווערן א מענטש, און ער האט אנגעפלאנצט און אנגעזייט איין קינד נעבעך, אויף גאט'ס וועלט נעבעך אויך א פאר'צרה'דיג קינד. און ער האט זיך ווידער גע'גט, ווייל ער האט נישט געברויכט א ווייב, ער האט געוואלט זיין די ווייב אליין. נאכדעם האט זי געזען אז די יסורים קענען זי נישט מער פארטראגן, איז זי געגאנגען, זי האט זיך מיישב געווען, זי האט זיך גענומען דאס לעבן. כן יאבדו כל אויביך השם, אבער נישט די מיידל, יונגל, געוואי די. דער וואס האט מיט אים געוואוינט. עבי בעבי שטיין, עטץ מיינטס ער איז נישט קיין רחמנות? ער גייט אויכעט לאנדן אזוי, מען וועט זיך נעמען דאס לעבן. ער זאגט ער איז געווען אין גיבערס, און א בחור האט אים געקישט אזוי ווי מען קישט א פרוי מיט אלעם און ער האט געמאכט אז ער זאל עים קישן, ווייסט דאס הייסט פרענטש קיסינג מיט די צינג אריין אין יענעמס מויל, איט איז אנבעליוועבל, דאס אלעס מעג מען, דער איז נאו פראבלעם מיט אלל דיס. דאס האט געוואלט סאקמער קאקמער מיט די אלע אנדערע מוסדות, און דער שטערן, דעם סקולענער רעבינס א קרוב, איז דאכט זיך מיר א נעפיו צו וואס. זיי האבן געוואלט דאס אלעס באהאלטן און זיי האבן געמיינט ס'איז זיי געלונגען. עניוועי, איז דא לייג איך ארויף צוויי טעלעוויזשן אינטערוויוס. אויף איין פלאץ זאגט ער אז מ'האט אים גערופן שבת עסן, יעדער איז דא א גוטער, מ'רופט עסן, און נאכן עסן פארשטייט זיך כטוב לב המלך ביין האט מען אים גערעיפט. מ'האט אים מאנס געווען, ער איז געווען אין ירושלים א פרי פאר אלל בחור. עס הייסט אין די גמרא לכם לכל צרכיכם. דאס איז געווען פרי פאר אלל, די אלע זאכן? ס'איז אנבעליוועבל! און נאכדעם איז נאך דא מענטשן וואס זאגן נע ס'איז נישט אמת און נישט יא ס'איז שוין היינט נישט דא קיין סאך, ס'איז נאר דא אפאר משוגעים. דער נארמאלע מענטש זאגט ס'איז ליידער ליידער ליידער אמת און יעדער דארף זיך וואטשן אויף זיינע קינדער. און ס'איז אויך געגאנגען אזוי ווייט אז ס'איז געווען א רב וואס האט געוואוסט אז ער איז נעבעך קראנק אויף די נערוון און ער האט געטענה'ט אז ער וויל ווערן א מיידל, האט דער רב געזאגט, ס'איז נישט דא קיין שום זאך אין די תורה וואס עס שטייט קעגן פיקוח נפש, און ער האט אים מתיר געווען צו מאכן זיך א מיידל. און דא איז נעבעך געווען דער אומגליק ווייל ער האט געקלערט און געמיינט אז ער עט עס טוהן עט ער גראד געהאלפן ווערן, און אזוי ווי ער האט זיך נעבעך איינגערעדט, סע גייט ווערן גראד געהאלפן און ס'האט נישט געהאלפן ס'איז נאך געווארן ארגער און ער האט אויך פארלוירן זיין גאנצע געזעלשאפט מיט די פרענדס מיט אלעם איז וואס איז געווען דער סוף אז דער סוף האט זיך אויסגעלאזט ביטער ווי א גאל ממש ביטער ווי א גאל אז ער האט זיך גענומען דאס לעבן און וודאי יש משוגעים וואס זאגן אז דאס אלעס וואס איך זאג איז נישט אמת און מען איז בייעס אויב מען רעדט אזוי מען נעמט אונזערע אייגענע מענטשן מלחמה צו האלטן מיט אונז זאג מיר פארוואס אז מען האט גענומען די אלע מענטשן זיי זאלן אומברענגען די אידישע קינדער אין חדר און די אידישע טעכטער אין סקול האסטו דאך נישט אנגערופן אז זיי טוען אונזערע מענטשן נוצן אונטערצוברענגען אונז, דאס איז וואס דא גייט פאר, עניוועי ס'איז א ביטער געוויין נעבעך, אלעס וואס כ'האב ענק געלערנט דאס איז אמת, ווייל איך האב עס נישט געלערנט ווייל כ'האב עס ארויסגעצויגן פון פינגער, כ'האב עס געלערנט ווייל כ'האב נאכגעקוקט וואס ס'גייט פאר. יעצט ס'איז געווען רבנים וואס האבן אים געהאלטן אין איין מוסר זאגן אז דו'סט נישט ארויסגיין פון גיהנום, די גיהנום וועט זיין פאר דיר צו הייס, און זי זאגט זי איז צעפאלן אויף שטיקער, וואס וויל מען נעבעך פון איר? מיט דעם גייסטו לערנען די זאכן? מיט דעם חזיר וואס האט איר געשטופט ביי די זעקס יאר, מיט דעם דארפסטו דאס לערנען? נאר דאס איז די אלטע סאקמערע קאקמער, ס'איז נישט נאר סאקמער קאקמער, אין ירושלים רבנים ארבעטן אויך אויף דעם סיסטעם, די וויקער סעקס, דעם שמייסן זיי אריין. נאכדעם האבן די רבנים געזען אז מען קען נעבעך גארנישט טון, ווייל זיי פארשטייען נישט צו דעם, פארשטייסט? ווייסעך וואס טוט זיך מיט זיי. איז למעשה האבנ'ס אים געזאגט, אים צו זאגן אז ס'איז פיקוח נפש, אז ער מעג טון וואס ער וויל, און אז ער מעג ווערן א מיידל, איז ער געווארן א מיידל, איז זי געשטארבן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, שוין נחמן, נאטאלי, אלס מיידל האט זי געהייסן נאטאלי, און אלס זכר האט זי געהייסן נחמן, און איך וויל דער עולם זאל דאס גוט יעדער הערן, דער וואס האט גע'חזר'ט א יונגל, ווער ס'האט גע'חזר'ט א מיידל, זאלסט וויסן וואס דו האסט געטון מיט דעם קינד, יו דאונט איווען נאו. יעצט, כ'האב אזא הנאה, עס קומט ארויס נאך א פאל און נאך א פאל און נאך א פאל, יעצט קומט ארויס פון א ברסלב'ער יונגערמאן וואס ער איז פון מאה שערים, זייער א פרומע משפחה, וואס ער איז א טרענסדזשענדער און ער האט זיך געמאכט פאר א נקייבה, און זי איז א פרענד מיט עיבי בעיבי שטיין, ס'איז דא א פיקטשער פון זיי ביידע אינאיינעם, ער אליין איידער ער האט זיך געמאכט פאר א מיידל איז ער געווען א ברסלב'ער, און איך וויל ענק עפעס זאגן, איך נעם א וויילד געס אז ער האט געהייסן נחמן נאך ר' נחמנ'ען. דערציילט ער בקיצור אז ער האט געוואוינט אין מאה שערים און צוויי שכנים האבן אים אריינגעשלעפט ביי זיך אין די דירה און ער איז געווען בסך הכל זעקס יאר אלט שטעל דיר פאר און זיי האבן געטון מיט אים כל דבר אסור ער איז געווען א ברסלב'ער ס'איז דא א פיקטשער מיט אים מיט די לאנגע ברייטע פאות. אני בת עשרים ושש, אני טרנסג'נדרית.

איטס אנבעליוועבל, ס'איז א שרעק, און דאס אלעס האט מען געמוזט פארשווייגן, פארשטייסט? די סאטמארע בהמות, די רבנים מיט יצחק שטערן מיט נאך אפאר משוגעים הער וואס האבן געוואלט אז מען זאל דאס אלעס פארשווייגן, פארוואס? ווייל ס'זאל נישט ארויסקומען אז זאליקא איז דער זעלבער חזיר און אלע רבנים זענען די זעלבע חזירים, זאליקא האט א זון וואס האט אויכעט אנגעמאכט א מולדת חוץ, שוין, אזוי גייט עס, ס'איז א גרויסער פראבלעם. שוין, ס'איז יעצט אריינגעקומען אז די טרענסדזשענדער. דזשענדער פון תל אביב. ער איז זעקס און צוואַנציק יאר אלט. איז אויפגעוואקסן אין מאה שערים. דער סוף איז געווען. אז ער האט זיך דעם שבת גענומען דאס לעבן. שוין, עטס זעטס, דאס געשעט נעבעך מיט דעי אלע. יא ליידער, ווען עטס וואלטס געפאלגט וואלט מען עס געקענט אפקומען מיט גארנישט, אזוי ווי עטס האטס נישט געפאלגט זענט עטס אלע אין דר'ערד, קאלט מיך אפ דא א גרויסע רב פון ארץ ישראל. ער זאגט אז די פרשה פון נאטעלי, איך האב ענק שוין געזאגט. ס'איז געווען א טרענסדזשענדער וואס ער איז געבוירן געווארן אלץ זכר און ער האט זיך געמאכט פאר א נקבה, ער איז געבוירן מיט זעקס און צוואַנציק יאר צוריק. און א יונגל האט געהייסן נחמן. זיין טאטע איז געווען זייער קראנק און ער איז געשטארבן יונגערהייט, ער האט איבערגעלאזט א יתומ'ל. און ער איז נעבעך געבליבן אליין, ביי די זעקס יאר האט מען עהם גערעיפט, אין מאה שערים, דער קאצקער זאגט, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, וואס עפעס קנאים, ווייל דארטן טרעפן זיי זיך, דאס איז זייער פלאץ דארט, סוף האט ער חתונה געהאט אויכעט, צוויי מאל חתונה געהאט האט ער געהאט מיט איין מיט איין ווייב וואס האט געהאט חתונה געהאט האט ער געהאט א קינד אויכעט, און ער איז געבליבן נעבעך אויף גאט'ס וועלט ווייל ער איז געווען פול מיט יסורים, און ממש פאר ער איז אוועק האט ער דערציילט פאר א דאקטער אין איכילוב, זיין היסטאריע און ער האט זיך גענומען דאס לעבן, וויאזוי מסתמא מיט אביסל אווער דראגס איז נישט קיין גרויסע זאך היינט, קאלט מיך יעצט אן א רב און ער זאגט מיר רב נחום איך זעה אז איר זענט גערעכט אז איר זענט הלכה כמותו בכל מקום אזוי ווי איר האט געשריבן די גאנצע צייט איר זענט דאך אזוי גערעכט, איך ווייס אליין נישט וויאזוי די רבנים זענען געווען אזוי נאאיוו און סטופיד, זאג איך אים זיי זענען נישט געווען נאאיוו און סטופיד, זיי זענען נאך היינט אויך קלוג, הלוואי זאלמער אונז וואס אונז רודף מיר די פעדעפיילס זיין צען פראצענט אזוי קלוג ווי די פעדעפיילס. די רבנים האבן נישט געוואלט עדמיטן די טרוט, און כ'האב שוין געזאגט אמאל אויף א האטליין, אמאל האט די עף בי איי פארהערט, זיי האבן זיך דורכגערעדט, מיט סטאלינ'ס טאכטער, האט מען זי געפרעגט, זי וואוינט דא אין אמעריקע, האט מען זי געפרעגט, וואס האלט דיין טאטע, וואס קלערט ער, איך מיין ער פארט דאך נישט גוט, ער האט אויסגעהארגעט צוויי און פופציק מיליאן מענטשן, האט האט זי געזאגט, מיין טאטע האט אמאל געזאגט, איך קען פירן דאס לאנד נאך איך ווייס זעכציק יאר, איך האב גענוג געלט און גענוג פאוער, און נאך זעכציק יאר וועל איך שוין עניוועי נישט דא זיין, סאו וואס קער איך וואס מען וועט זאגן הינטער מיין רוקן, דו איי רילי קער, דאז איט רילי באדער, ער איז געווען א מענטש א הפקר, ער האט נאר געוואלט קענען און מען זאגט אז ער זאל זיין מושל ביזן לעצטן טאג. די זעלבע דא אויך, די רבנים דעי דאונט קעיר זיי האבן אפגעפירט כלל ישראל, דעי דאונט קעיר, זיי באדערט נישט וואס זיי האבן געטון א דעמעדזש, און זיי זענען באמת נישט אינטערעסירט געווען זיך צו פאררעכטן, נאר היינט האבן זיי נישט קיין ברירה ווייל ס'איז אזוי ארויסגעקומען בפומבי אז זיי קענען שוין גארנישט טון, ויהי כי לא יכלה עוד הצפינו, מען קען עס נישט מער. דעטס איט, איז במילא ווילט עטס יעצט תשובה טוהן, עטס האלטס נישט ביים תשובה טוהן, טאמער למעשה ווען עטס זאלטס געקענט שטיל מאכן נחום ראזענבערג וואלט עטס ווייטער אנגעהאלטן אזוי נאך צוואנציג יאר, אמאל האט מען געוויסט אז א רב דארף זיצן און לערנען, דארף זיך פלאגן אויף פרנסה, דארף זעהן אז סזאל זיין אין בית מדרש יעדער זאל זיין מער ווייניגער צופרידן. היינט זענט עטץ ביזי צו כאפן געלט, כאפן די מחילות פון די קליינע קינדער און אויכעט די מיידלעך, און דעטס וואט איטס אלל אבאוט. יעצט איך וויל אויכעט בעטן עבי בעבי שטיין, דו זעסט איך האב דיר געזאגט נאך יארן צוריק אז די אלע איך האב געליינט די אלע וואס זיי טשענדזשען זיך דעם סעקס, עט די ענד אוו די דעי נעמען זיי זיך דאס לעבן אויכעט, געדענקסט איך האב דיר דאס געזאגט, איך האב געליינט וועגן דעם, און זייער זייער וויכטיג אז אויב דו האסט נאכנישט אפגעשניטן דיין פיפיק זאלסטו דיך אפשטעלן. ווייל איך הער זאגן אז זיי געבן נידעלס ביז ס'שטארבט יעדע געפיל פון דעם פיפיק, און נאכדעם קען מען שוין נישט גיין צוריק, סאו אויב דו האסט נאך עפעס א שטיקל פילינג דערין טריי דיך צוריק צו דרייען, טריי אז זאלסט עס נישט טון, ביקאז נאכדעם ווען מען טוט עס זעט מען הערשט אז מען איז גארנישט ווערט, און טריי זאלסט גיין פאר העלפ און טו נישט אזא נארישקייט. דא האט עטס נאך אן אינטערוויו. שמה קץ לחייה.

מנא לן? פון וואנעט ווייס איך דאס? מה הכא? ס'דא צוויי פסוקים וואס דער זוהר הקדוש נוצט. איינס איז דכתיב וואס שטייט ויהי בימי שפוט השופטים, שפוט השופטים תחילה, און נאכדעם ואחר כך ויהי רעב בארץ, און רבי יוסי ברבי יהודה אומר זאגט מהכא פון דא וואס ס'שטייט לעשות משפט עבדו משפט עמו ישראל, דאס איז א פסוק אין מלכים א' קפיטל ח', משפט עבדוי תחילה ואחר כך משפט עמו ישראל, האט נישט געהערט אינמיטן איז געט ער א זאג נו וואס איז אז ער וויל פארלירן די תאוות המין, דער רב האט אינגאנצן נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, איטס אנבעליוועבל, איך זאג ענק איך ווער ממש איך ווער דערשראקן און צו שוידער וויאזוי א רב קען פסק'ענען און ווער ווייסט אין הלכות נידה וואס זיי קענען נישט און ווער ווייסט אין אלע אנדערע זאכן וואס זיי קענען נישט, ס'איז דאך אזא גרויל, ער געט אזא זאג אז זי האט. אז זי וועט אראפנעמען דעם אבר המין וועט זי נישט האבן קיין תאווה ער מיינט אז זי איז א בעלת תאווה און זי וויל נישט דארפן חלילה נאכצולויפן נאך זנות גייט זי און נעמט עס אראפ איטס פאר פראם דער ס'איז אינגאנצן אן אנדערע זאך ס'איז אנבעליוועבל זי וויל עס דען וועגן דעם זי וויל זי זאל זיך קענען דרייען מיט מיידלעך. זי וויל זיי קענען מאכן זנות, און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א מורא'דיגע זאך, כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק, כ'האב פארגעליינט פון א גרויסן דאקטער, זאגט ער אזוי, וויבאלד זיי שפילן די פימעיל פארט, אז זיי לאזן זיך אריינשטופן אין די מחילה, דאס רעדט מען ווען זיי זענען נאך א זכר, סאו דעי אלוועיס פיל אפענדעד דעט דעי פלעיד די פארט טו בי א פימעיל, און דאס מאכט אז זיי זאלן וועלן נאכדעם ווערן א אמת'ע פימעיל. סאו דאס וואס מ'האט יענעם נעבעך מאלעסטעט אזוי ביטער, דאס האט אים געמאכט אזא מין שווערן מצב אז ער וויל זיך טוישן די דזשענדער. און די זעלבע האב איך געליינט וועגן אסאך וואס זיי ווילן ווערן מענער ווייל מ'האט זיי גערעיפט אלס מיידל, און מ'האט זיי גערעיפט אין די מחילה, מ'האט געטון מיט זיי זייער מיעסע זאכן, סאו דעי פיעל דעט דעי אר א מען, און יעצט וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין ווי הייליג אונזער תורה איז און ווי הייליג דער באשעפער איז, ער זאגט ולא תשכב משכבי אשה,

מקפיד געווען אויף עריות, ער האט אזוי מקפיד געווען אז מען זאל נישט זיך אריינלאזן אין די חטאים און עוונות און פשעים, ווייל ער האט געוואוסט כל באיה לא ישובון, יו נעווער גאנע קליימב אוט אוו דיס, דאזענט לוק לייק עניטינג בעד, סא האסטו געלאזט יענער זאל אריינשטופן אין פיפיק, אבער דען איט סקרוס אפ יור ברעין. יעצט אלע רבנים די וואס זענען געווען פארמישט, פארשטייט זיך אונזער היימישע עולם, די פיליפס'לעך מיט די חברה, די זענען דאך נישט פארמישט אין די זאכן ווייל מען טאר דאך נישט רעדן פון דעם, אבער די אנדערע די מאדערן ארטאדאקס, מזרחי, די אלע רבנים האבן געפסקנט אז ער האט א דין פון א זכר. ס'איז געווען איינער ראביי בלייך, ער איז א ראש ישיבה אין ישיבה אוניווערסיטי, האט ער געזאגט אזוי א סטעיטמענט אז ער קומט אריין אין מיין שול שיקט ער אים צווישן די מענער, נישט אין די ווייבער שול. ער האט געזאגט בפירוש אז טאמער ער האט זיך אנטון ווי א מענטש, ווי ער האט זיך אנטון ווי א זכר, וועט ער אים לאזן זיצן ביי די מענער. און וועגן דעם זאג איך אויך, כ'האב געעפנט דא יעצט א מקווה, כ'האב געזאגט, איך גיי זאגן א דרשה די וואך, האב נאך נישט געזאגט, איך האלט מען דארף עס צושפארן, איך האב עס געעפנט יא, איך האב געמאכט א פרוי מקווה, מ'האט מיך געהייסן מאכן א מענער מקווה האב איך עס געמאכט, אבער איך האב געלייגט א גרויס צעטל איך בין מוחה, ווייל דא גייט זיין א בית זונות א בית בושות, ווער ברויך האבן א מענער מקווה, עטס קענט זיך נישט אינדערהיים אויסזייפן אביסל אונטער א שאוער? וואס איז עזרא הסופר נישט געווען א גרויסער צדיק? עזרא האט מתקן געווען אז מ'זאל נישט דאווענען לערנען ביז מ'וועט זיך אפבאדן, און חוץ פון דעם ענקערע מקווה'ס איז נישט כשר טעיק ע שאוער עניוועי ווייל אפילו די פרויען מקווה'ס דארפן האבן רחמים זאל זיין כשר איך פאר דא יעצט ארום מ'האט מיך מכבד געווען מ'האט מיך קענען געלערנט מ'האט מכבד געווען די מקווה יענע איך קען דאך נישט אהיים קומען איך האלט דאך אינמיטן איך וואלט שוין געוואלט אהיים פארן אויכעט איך האב אין טאראנטא א מקווה איך האב א מקווה יעצט אין קאליפארניע און מ'קען נישט אהיים פארן דער רב שיקט מיך דא און דער אנדערע שיקט מיך דארט און איבעראל איז דא גרויסע תיקונים אויף איין פלאץ האב איך געמוזט איבערמאכן א גאנצן דאך מיט צעמענט איך האב געמוזט ארויפבויען אויף אזאלעכע פילערס מיט שטאלצן אייזן וואס איז מחובר צום בנין, און געגאסן א נייעם דאך פון סעמענט, אזוי פיל שאלות איז געווען דערויף, אויפן דאך איז דורך געגאנגען דראנטן פון די טעלעפאון, פון די לעקטער, פון אלעם, און דאס איז אלץ עיכוב מים, ס'שטעלט אפ די וואסער ס'זאל נישט קענען גיין געהעריג, סאו ווען ס'איז דא אסאך וואסער גייט עס אריבער די פייפס, דעטס אלל ראנג, כ'האב געוויזן דעם רב. זאגט ער ביסט גערעכט, פאררעכט, וויפיל קאסט, קאסט וואס ס'קאסט, נאר פאררעכט, סאו אויב די פרויען מקווה'ס זענען אזוי שוואך, שטעל דיך פאר די מענער מקווה'ס, סאו וואס האסטו א פראבלעם פון נעמען א שאוער, נעם א שאוער אינדערהיים און א גוטן טאג. די טהרת הקודש, דאס איז געווען די ר' אהרעלע ראטה, ברענגט א גאנצן פרק ווי הארב ס'איז צו קוקן אויף יענעם נאקעט און נאך אזאלכע זאכן, ער ברענגט א מעשה אז א איד האט אמאל געזאגט פארן בעלזער רב, טראגט אים אן דעם און דעם שידוך, האט בעלזער רב געזאגט ס'איז זייער גוט, האט דער גבאי זיך אנגערופן רבי כ'האב מורא ער'ט נישט וועלן ווייל ער האט א אויסשלאג אויפן גאנצן בויך, דער מחותן האט אן אויסשלאג, מען ווייסט נישט וואסערע מין קראנקהייט דאס איז, פרעגט דער הייליגער בעלזער רב דעם איד פון וואנט ווייסטו וואס ער האט אויפן בויך, זאגט ער רבי כ'גיי דאך מיט אים אין די מקווה יעדן טאג איך זעה אים ער זעט אויס שרעקליך, דער בעלזער רב אנגעהויבן צו מאכן קולות, וואס? דו קוקסט אויף א נאקעטן מענטש אין די מקווה? די גמרא ברענגט דאך ווען איינער קוקט אויף ערות חבירו קשתו ננערת זיין קשת, זיין אות ברית קודש ווערט הארט און ס'שפריצט ארויס זאמען, אסאך מאל ס'מוז נישט הארט ווערן מ'קען זעהן ס'גייט ארויס פון זיך אליינס אויכעט, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר און יעדער גייט אין די מקווה, דאס איז די אידישע עקס-רעיטעד טיאטער איז א מקווה, קומען קינדער אלע סייזעס אלע שעיפס יעדער קומט מיט די ערוה. ס'איז אנבעליוועבל און מענטשן לאזן דאס צו, מ'האלט אז דאס איז נאך גאר די די די יסוד הקדושה, דאס איז יסוד הקדושה, פארשטייסט? עניוועיס יעצט שובבים מ'דארף זיך אננעמען מתקן צו זיין, מ'דארף אונטערנעמען זיך אז אין א מקווה טאר מען נישט אריינגיין אפילו אויף א רגע נישט. יעצט אין בית וגן האט מען ארויסגעשטעלט צעטלעך די רבנים אז ס'איז דא זייער אסאך קראנקע דא, ס'איז דא זייער אסאך. אומגליקן דא, און מען וויל מרעיש עולמות זיין מען זאל מאכן א יום תפילה, און ס'איז אונטערגעשריבן די רבנים אין יעדן שול ווי ס'וועט זיין, ס'איז מורא'דיג, ברענגען צו דעם רמב"ם אז ס'איז א חיוב מען זאל זיך צוזאמזאמלען און זען בשל מי הרעה הזאת און מען זאל תשובה טון, דאס איז א גרויסער פלאס צו דעם וואס כ'האב געמאכט יעצט די מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ווייל מיט דעם וואס מען האט געמאכט די מקווה איז קודם ס'איז א. דאס דער רבי זכרונו לברכה סאטמאר רב האט געזאגט אז א מקווה איז א שמירה אזוי ווי א מזוזה איז א שמירה פאר א הויז איז א מקווה א שמירה אויף א שטאט און אויך ס'איז דא ס'איז ווערט ניתוסף נאך אביסל קדושה טהרה סאו לאמיר האפן אז ס'וועט בארואיגן דעם חרון אף פונעם אייבערשטן, ווייל זיי זאגן אז אין בית וגן איז געפערליך דער מצב. יעצט וויל איך רעדן, ס'איז דא פאדערלעס דאוטערס, האו גראואינג אפ ווידאוט א דעד עפעקטס ווימען, מענטשן מיינען מען גט זיך, מען טוט אפטון דעם מאן, מען טוט אפטון פאר דעם פאר יענעם, עווענטשעלי וועם דו טוסט אפ איז נאר דיינע קינדער. יעצט איז דא דא א גאנצע ארטיקל וועגן גראואינג אפ ווידאוט א דעד,

אוי יו נאט נאו מען, דעטס דע מען אווער העיר ביקאוז הי איז טעללינג יו נאו. יעצט איז דא נאך אפאר זאכן וואס אמעריקע גייט דורך זייער ביטער, איינס איז אסיסטעד סועסייד, מען העלפט יענעם, ער איז שוין קראנק, ער איז אלט, קלערט ער וואס דארף ער לעבן, גייט ער צו א דאקטער, ער געט אים א פיל, ער קומט אהיים, מען נעמט עס איין און ער איז טויט, און דאס איז דורך געגאנגען יעצט אין ניו יארק. די צווייטע ביטערע זאך וואס גייט פאר איז אז קאומאו האט אונטער געשריבן אז מען מעג מאכן אן אבארשען, אבארשען איז אין די לאו אז מען מעג, נישט אין די אידישע געזעץ, אין אידישע געזעץ איז עס רציחה, אבער ביי די גוים מ'האט געמאכט יעצט א נייע געזעץ אז אבארשען מעג מען מאכן אפילו ווען די פרוי גייט שוין האבן די בעיבי און זי וויל עס נישט קען זי מאכן אבארשען, אמאל האט מען נאר געקענט מאכן ביז אפאר חדשים, און די צוויי זאכן גייען אראפברענגען אמעריקע, דער אייבערשטער גייט אזוי פיומען, דאס איז געהעריג רציחה. יעצט, ס'איז דא עטליכע אידן וואס זענען געגאנגען פראטעסטירן ביי די ניו דזשערסי לעדזשיסלעיטשור, מ'האט געוואוט פארן געזעץ פון אסיסטענס סועסייד, דארט רעדט איינער וואס הייסט ריכטער, און יענער רעדט דארטן זייער שטרענג קעגן דעם געזעץ פון אסיסטענס סועסייד. כ'וויל דער עולם זאל עס הערן, ס'איז נאך דא מענטשן וואס טוען פארן הייליגן באשעפער.
בלעסט. טענק יו סאו מאטש פאר גיווינג מי די ספיעטש טו ספיעק. אקעי, איי וואלד לייק טו סעי וואט איי וואזענט עלאוד טו סעי.

These politicians should not rush to do it when they get old and sick because they're going straight to hell. Thank you.
שוין דא האט איר געהערט א דרשה, און מען דארף וויסן, אונז לעבן מיר זייער זייער אין א שלעכטן עטמאספיער אין אלל אראונד. יעצט איינער האט מיך געפרעגט, דו ביסט דאך אינוואלווד אין וואטשן אויף טשילדרען, וואס אינטערעסירט דיך די אלע לאוס וואס ס'קומט ארויס פון די שפיטעלער? איך וויל ענק זאגן, די אלע לאוס שפילט זיך אפ אויף אונזערע עלטערן און אויף אונזערע קינדער, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א פרשה וואס די גאווערמענט האט דעסיידעד אז זיי גייען נישט געבן מער מעדיקעישאנס, ס'איז צו עקספענסיוו און ס'וועט עניוועי גארנישט ווערן פון דעם, און מ'האט געהארגעט דאס קינד, און אויף די מצבה האט מען ארויף געשריבן דא דאס קינד וואס מ'האט געהארגעט ווייל די רעגירונג האט נישט געוואלט צושטימען. עטס מוזט פארשטיין אויב אונז מיר לאזן די אלע זאכן דורך, וועט מען נישט קענען איינהאלטן אידישקייט, מ'דארף טוהן אין דעם. און יעדער דארף צוהעלפן. יעצט דעם פעברערי די טורטין גייט זיין די וואוטס, און ס'איז דא א גלח וואס הייסט דזשומאני וויליאמס, און דזשומאני וויליאמס דער איז קעגן די אלע משכב זכור געזעצן, סאו א איד האט בעסיקלי נישט צופיל קיין טשויס נאר ער מוז וועהלן פאר אים אדער וועהלן גארנישט.

ראש ממשלה בנימין נתניהו און ער זאגט אז ער וויל מאכן אז מען זאל עונש מוות פאר דעם אראבער, וואס זיי כאפן נישט איז אז עונש מוות איז דאך פאר אים א ישועה ווייל דעמאלטס רעדט ער זיך דאך איין אז ער קריגט צוויי און זיבעציק בתולות, דו רעדסט דא פון סועסייד חברה, דו קענסט זיי נישט שטראפן מיט עונש מוות, ער לאכט פון דיר, אונז האמער א לאנד וואס דאס לאנד גייט אונטער, איך זאג ענק צו ביסלעך וועט עטס זעהן ווי ס'וועט דיטיריערעיטן, דאס גאנצע לאנד וועט זיין אזוי ווי. א שניי בארג, ס'וועט זיך אויפלאזן, ס'וועט נישט בלייבן גארנישט, מ'וועט אמאל זאגן זע אז דא איז געווען די פלאץ וואו ס'האט עקזיסטירט מדינת ישראל, סאו וואס האמער פון די אלע גבורות נעבעך נעבעך, זעמער אויף צרות, מ'איז אין גלות, און יעצט הייבט זיך עס הערשט אן ווייל דער רוס סופלייט דאך מורא'דיגע וואפן פאר סיריע. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל וויסן, דער רב זאגט. געזאגט אז ס'איז אמת, ער הייבט שוין אן צו זעהן אז וואס איך האב געזאגט אלע יארן איז אמת, איך האב אים אבער אינדרערט, איך האלט אז זיי זענען פעיקערס, יעצט ווילן זיי טאנצן אויף מיין וואגן, איך נעם זיי אבער נישט ארויף ווייל כ'האב נישט קיין פלאץ פאר זיי, זיי זאלן גיין מיט די פעדעפילים. ס'איז דא יעצט איינער ער הייסט דעניעל גאלדבערג, דער דעניעל גאלדבערג איז א מענטש וואס ער זאגט אז א נאנטער חבר, ווען ער איז געווען פֿופֿצן יאר אלט, אבער יענער דער אביוזער איז געווען אסאך עלטער פון אים, האט ער אים אנגעהויבן צו אביוזן סעקשועלי, יעצט איז ער איין און דרייסיג יאר, ער ארבעט מיט הייטעק, ער וואוינט אין תל אביב, ער דערציילט זיין גאנצע היסטערי, ער איז געבוירן צו א הויז וואס דאס איז דתי לאומי, דאס איז מזרחי, אין בית שמש, אין בית שימוש, אין בית הכסא, בית שימוש איז איין בית הכסא, ער איז געווען א בכור צו זיבן ברידער, און נאך צוויי שוועסטער, ער האט געלערנט אין א ישיבה תיכון, אין. ער איז געווארן א חוזר בשאלה, ער איז צוריק געגאנגען צו זיין א פרייער, נאכדעם איז ער געגאנגען אין צבא, און ווען ער האט געזען אז ער איז אויף צרות, ווייל דאס דאס קען מען נישט אראפשלינגען, סעקשול אביוז קען מען נישט אראפשלינגען, איז בקיצור איז ער אינגאנצן פארפאלן געווארן. אינגאנצן און ער פלעגט קומען וויזיטן אויף אמעריקע זיינע שוועסטער און ער איז געווען זייער זייער צו צובראכן צו צושלאגן פארשטייסט יענער האט אים נאך אריינגעשטופט דעם דעם דעם פופיק אין די מחילה עי יו קילד אים פאר לייף בקיצור ער דערציילט דא זיין מעשה און ער זאגט אז ער איז געגאנגען וויזיטן זיין זיידן און למעשה דער זיידע האט אים אנגעהויבן צו פרעגן וועגן דעם אבר המין צו ס'שטעלט זיך אים שוין די מעשה צו ער האט געזאגט זייער זייער נישט געפאלן, און ער האט געזען אז מען קען קיינעם נישט טראסטן, דעמאלטס האט ער זיך מיישב געווען ער גייט צוריק צו ווערן א פרייער, ער האט מיט קיינעם נישט גערעדט, זיבן יאר האט ער נישט געהאט צו טון מיט די אלטע חברים, און דער סוף איז ער נעבעך אראפ אינגאנצן פון וועג, ער האט נישט מצליח געווען צו טרעפן א פרוי אויך נישט, ווייל ווייסט דאך ווען מען איז אנגעדאסט מיט די אלע סעקשועל זאכן איז מען אויף צרות, ענדליך. איינמאל האט אים זיין ווייב געוואלט אנרירן האט ער אנגעהויבן שטארק צו וויינען, האט זי געפרעגט איך מיין אז דו ביסט א מענטש דארפסטו דאך האבן א ווייב, דעמאלטס האט ער ערשט אנגעהויבן זיך צו עפענען, ער האט געזאגט כ'האב דאס קיינמאל נישט פארציילט פאר קיינעם, און איך וויל דיר זאגן אז איך בין אינגאנצן אינגאנצן דערהארגעט, מען האט מיך מאלעסטעד און שוין. בקיצור ער איז געגאנגען צו יענעם וויזיטן ווייל ער האט אים געוואלט ווי מען זאגט אריינזאגן וואס ער האט געטון מיט אים. און שטעל דיר פאר, האט אים געגעבן צו עסן ער איז געקומען שבת, און נאכן טיש איז יענער ארויס און אין בית הכסא איז ער אים נאכגעלאפן און ער האט זיך געפילט די זעלבע אזוי ווי ער האט זיך געפילט ווען ער איז געווען פופצן יאר ווען יענער האט אים נעבעך ביטערליך ביטערליך מאנס געווען. יא, דאס גייט נישט אוועק פון זיך אליינס, און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין, ס'האט געטון אזויפיל רשעות פאר די אלע קינדער איז אנבעליוועבל, עניוועי, ס'קומט שוין ארויס אז די אלע וואס זיי ווערן עושרים, נישט וועגן דעם. יעצט איז דא נאך א זאך. ס'איז דא אזא טיר וואס איז אזוי ווי אן אקארדיאן פאלדער. די גרויסע טיר איז ווי מען זאגט אפן, און די אקארדיאן פאלדער איז מאכט אז ס'זאל ווי מען זאגט זיין צוגעמאכט. יעצט איז דא, מען האט געכאפט יעצט א מענטש וואס ער גייט ארום זוכן די קינדער, קלאפט אריין, הערטס אויס. מי שלום שלום, הכל בסדר, כן, מה אתה רוצה?
איפה הבת של הבית? אה? הילדה שלך. ילדה?

די מאמע איז אינדערהיים, די מאמע וואונדערט זיך, א ילדה? דו זוכסט א ילדה? גייט מיט אזא נ נ נחמן קאפל און זעט אויס צו זיין פערציג יאר פלאס. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, למעשה איז דא א מורא'דיגע זאך, די רבנים, די פארדרעקטע רבנים וואס האבן אומגעברענגט כלל ישראל, האבן געמאכט יעצט א כינוס חירום אין שיכון ג', דאס איז אין בני ברק, און. עס איז געווען דארטן דער רב השכונה און מיטן ראש העיר אברהם רובינשטיין, עס איז געווען די אסיפה מען זאל מעורר זיין די עלטערן אז מען זאל אובאכט געבן אויף די קינדערלעך און מען זאל זיי ווארענען פון אלע פראבלעמען וואס איז געשעהן, זיי האבן נישט גערעדט אזוי אפן ווי איך וואלט געוואלט זיי זאלן רעדן, אבער עס איז אויכעט שוין א מאוו פארווערד ווייל אמאל האט מען דאך דאס אויך נישט געטוהן, אמאל איז דאך געווען א דזשאוק די גאנצע זאך, איז ס'איז געווען דארטן. דער שריאל ראזענבערג, שריאל ראזענבערג. ער איז געווען אן איידעם ביי רבי ניסן קרליץ, און זיין ווייב לעבט שוין נישט, האט ער נאכאמאל חתונה געהאט. און מען האט ארויפגעברענגט אלע זאכן וויאזוי די קינדערלעך ווערן קאליע. איינע פון די זאכן איז געווען אז די מענטשן וואס האבן סטארס, ווייסט לאלי פאפס און אזאלעכע זאכן, זיי געבן עס פאר די קינדער און זיי הרג'נען אפ די קינדער. און נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן מיט די באלאוני סטאריס אז סעלולאר, סעלא שמאר. און יענער כאפט אים אן דעם פיפיק און דו האסט צו טון מיט א סעלולאר פאון, און זיי האבן ארויסגעברענגט אז ס'איז דא זייער אסאך וואס זענען קאליע געווארן פון די געגנט פון היימישע קינדער, דאס איך האב אים געזאגט, איך האב געטראפן דעם ראזענבערג יארן צוריק ביי אים אינדערהיים, איך האב אים פארציילט וואס גייט פאר, נאר דעמאלטס קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשן דעם סאבדזשעקט, און זיי באצאלן א פרייז פאר דעם. עניוועי, און ס'איז דא נאך א רב וואס ער הייסט שלום מאיר וואלאך. מיט אים האב איך קיינמאל נישט גערעדט, אבער זיי, שריאל ראזענבערג, שלום מאיר וואלך, האבן גערעדט באריכות וועגן דעם חוב וואס ס'ליגט אויף יעדן מענטש צו וויסן יעדע מינוט וואו זיינע קינדער זענען. איך טענה דאס זיי דארפן האבן א סעלפאן, נישט מיט אינטערנעט, ס'איז דא די ספעשל סעלפאנס, כ'האב יעצט ווען כ'האב גערעדט דערפון האבן מענטשן אריינגעשיקט אז זיי האבן עס פאר די טאטעס, פאר די זיידעס, ווייל ווייסט דאך א זיידע קען אמאל פארגעסן וואו ער גייט. און ס'קאסט אינגאנצן פערצן פופצן דאלער א חודש, דאס איז אלעס וואס ס'קאסט, ס'דא AARP זיי ספאנסערן דאס, און די זעלבע דארף מען מאכן פאר קינדער, עניוועי, זאגן זיי על פי תורה דארף מען היינט וויסן יעדע מינוט ווי די קינד איז, און קיין מענטש וואס איז מען קען אים נישט זאל זיך חלילה נישט דערנענטערן צום קינד. אבער ס'איז א גרויסע טעות. דער אייגענער טאטע איז דער גרעסטער חפץ חשוד אז זיי טאטשן דאס קינד. יעצט זיי האבן אויך גערעדט אז מ'זאל נישט צופיל מקרב זיין פרעמדע קינדער, זיי נישט זעצן אין די שויס, נישט געבן קענדיס, פארוואס? ווייל ס'ווערט גראד א חשד, פארוואס טוסטו דאס? בקיצור, נאכדעם האט גערעדט הרב משה בלוי, וואס ער האט גערעדט אז מ'זאל האבן א קאנעקשאן צווישן די עלטערן און די קינדער, און בפרט נאך אין די יארן וואס מ'ווערט א התבגרות און מ'הייבט אן זיך צו דעוועלאפן די באדי. און ער זאגט אז דער קשר איז מציל אסאך בחורים פון אסאך חזירים וואס לויפן זיי נאך, פארוואס? ווייל די קינדער פילן זיי האבן מיט וועם צו רעדן אפילו זייערע סודות, קען ער אהיים קומען זאגן טאטן טאטע דער האט מיך געפעצלט, נאכדעם איז געווען דארטן ר' ישראל מארמאראש, נאכדעם איז אויך געווען דארטן איינער שמעון קאשאש. דער סגן מנהל פון אגף החינוך און מנהל התוכניות.

וואס נעבעך זיי גליטשן זיך אויס, די אלע זענען דארט געווען, בקיצור זיי האלטן היינט ווי אונז האמער געהאלטן פונקטליך מיט צוואנציג פינף און צוואנציג יאהר צוריק, העטן זיי געווען אונז געפאלגט דעמאלטס און נישט געגאנגען מיט די טינופות'דיגע רבנים וואלט מען געקענט ראטעווען זייער זייער אסאך קינדער און אסאך וואלט נישט קאליע געווארן נאר דעי לאוזד איט אפ דעטס איט באט עז מען זאגט אויף ענגליש. איטס בעטער נאו דען עווער. יעצט, אין לעיקוואוד איז געווען א מעשה אז מ'האט שיעור געקידנעפט א קינד און מ'האט אים שיעור אוועקגעגנב'עט אום שבת. יעצט, די רבנים האבן גע'פסק'נט אז טאמער מ'זעהט עפעס א חשש און מ'זעהט מ'וויל איינעם חלילה אוועקכאפן זאל מען גראד קאלן די פאליס. יעצט די שאלה איז אזוי, די רבנים האבן נישט ארויסגעזאגט פונקטליך, דאס מיינט אז יעדער דארף גיין מיט א סעלפאון שבת אין די גאס? צו מ'זאל כאפן א קוואדער און די גאנצע צייט מיטטראגן און לויפן זוכן? א פאבליק פאון אויב ס'עקזיסטירט נאך, מ'מיין כ'האב אזוי נישט ליב וויאזוי זיי פירן כלל ישראל אזוי צודרייט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. אויב ס'איז דא א חשש פון חטיפה דארף יעדער גיין מיט א סעלפאון אום שבת. אין די טאש איז עס זיכער נישט קיין מדאורייתא, ס'קיין יציאות, ס'איז דא אן עירוב איבעראל, און טאמער זעהט מען עפעס זאל מען קאלן די פאליס, דערס נאטינג ראנג, סא זאגטס ארויס מ'זאל גיין מיט א סעלפאון, און נאכדעם איך זאג נאכאמאל, די נסיונות פון כלל ישראל איז געווארן זייער שטארק גרויס, מען האט אונז פיינט איבעראל, און איך האלט אז מען דארף עניוועי האבן יעדע יונגל און יעדע מיידל און יעדע בחור זאל גיין מיט א סעלפאון אום שבת. כ'בין שוין מסביר געווען אז ס'איז דא א לאנד וואס הייסט טשיינע, ס'איז געווען הונדערט. מיליאן רעיפס ווייל ס'איז געווען אינצווישן צוויי שטעט דארטן צווישן צוויי איך ווייס פונקטליך ס'איז געווען אזוי סאבערבס איז געגאנגען די גאווערמענט זיי האבן פארטיילט הונדערט מיליאן סעלפאונס פאר קינדער פאר יונג פיפל און די געסט א קוועטש קומט גראד די פאליס און ס'האט זיך אפגעשטעלט און איך זאג אז דא דארף מען עס אויך טון מ'איז אין גרויס געפאר קוק ווען די מיידל די ארי די וואס מ'האט געשטאכן אין ארץ ישראל ווען זי האט געווען א סעלפאון וואלטן די זאכן געווען גאנצן אנדערש א סעלפאון מיין איך נישט א סעלפאון זי האט מסתם געהאט. א סעלפאון וואס מען געט א קוועטש גראד צו די פאליס, דעמאלטס וואלט געווען אנדערש די מצב, איך טענה בכלל אונז לעבן אין א גרויס געפאר און אונז דארפ'ן זייער וואטשן וויאזוי מען גייט ארויס אין די גאס, וויאזוי מען לאזט ארויס קינדער אין די גאס, אמאל האט מען געוויסט ס'איז דא געוויסע שטעט וואס זענען סעיף, היינט איז דאס נישט דא, היינט איז אלעס אין דר'ערד, סאו מען דארף גיין צו די רבנים און באקומען פון זיי א צעטל. אז מען מעג גיין אום שבת מיט א סעלפאון אין די טאש, מעג מען זיכער גיין וואס נישט קיין געהעריגע מלאכה און קיין מוקצה נישט דא אזא חשש פיקוח נפש און מען רירט עס נישט אן אויך נישט איז ממילא עט מען וויסען וויאזוי מען דארף מונע זיין אז מען זאל חלילה נישט פוגע זיין קיין קינדער. די רבנים האבן נישט קיין פלייצעס, זיי האבן מורא צו נעמען פלייצעס ווייל דער רב וועט אזוי זאגן, דער וועט אזוי זאגן, אונז לעב מיר אין א גרויס געפאר, און איך האלט אז אין ארץ ישראל דארף מען עס אויך טון, אסאך פון די זאכן וואס מען האט געכאפט, מען האט געהארגעט מיט די זאכן, ווען מען האט ווען די רייט קאמיוניקעישאנס וואלט אסאך זאכן אנדערש געווען, איז במילא דארף מען ווי מען זאגט. מברר זיין על פי הלכה וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און וויאזוי מען זאל זיך פירן, מען זאל אויסלערנען דעם עולם אז מען זאל עס מיט די קליינע פינקי דיילן צו קוועטשן, דאס הייסט עס איז אויך שוין א שני, נאר וואס אזוי ווי אלץ די רבנים זיי האבן מורא, זיי האבן מורא, זיי האבן מורא פאר זייער אייגענעם שאטן האבן זיי מורא, נאר אז ס'וועט קומען יצחק שטערן מען זאל אונטערשרייבן פאשקווילן דעמאלטס זענען זיי אלע דא, און נאכדעם זיי לייקענען, כ'האב נישט אונטערגעשריבן, איך ווייס אפילו נישט, אה! בעלאוני די גאנצע רבנות. יעצט אז עטס ווילטס מיך פאלגן, איך האלט אז יעדעס אינגל און יעדעס מיידל וואס גייט אין חדר דארף עניוועי דעיס האבן, א טעלעפאן וואס מען זאל קענען מיט איין באטן קאלן די פאליס און אהיים, סאו אטאמאטיק גייט עס, כ'האב עס געזעהן מען נוצט עס פאר אלטע מענטשן, און ס'קאסט גארנישט, ס'קאסט זיבן אכט דאלער א חודש צו אביסל מער, כ'געדענק נישט פונקטליך וויפיל, און ממילא די קינדער עלן זיין אסאך סעיפער ווי זענען ביז יעצט, ס'עט אויכעט העלפן אז די מלמד העט אויך נישט קענען אנטאטשן דאס קינד. זאל ער גראד אין די טאש פרעסן צום טאטן. יעצט אין די זעלבע צייט דארף מען אויכעט רעדן, כ'האב ענק אייביג געזאגט וועגן סעקשועל אביוז, מ'האט קיינמאל נישט געוואלט רעדן, ס'איז נישט צניעות'דיג, מ'האט קיינמאל נישט געוואלט רעדן אז א גוי קען דיך קידנעפן, אונז האמער זיך אלץ געפילט אז אונז זעמער סעיף. און ס'פונקט אזוי ווי מ'רעדט היינט שוין אסאך מער אפן וועגן סעקשועל אביוז, האלט איך מ'דארף אנהייבן צו רעדן אפן וועגן קידנעפינג. די קינדער זאלן נישט פילן זיי זענען אזוי סעיף ווי זיי מיינען זיי זענען. איך האלט מען דארף אנהייבן מסביר צו זיין פאר די קינדער וואס דא איז געווען, דארף אנהייבן מסביר זיין פאר די קינדער אז טאמער איינער וויל דיך אוועקכאפן זאלסטו מאכן קולות וויפיל דו קענסט, זאלסט שרייען ביז מ'וועט דיך דערהערן. ס'איז געווען דא אין ברוקלין אויכעט א פרשה אפאר חדשים צוריק מיט א גוי. א, א גוי'טע, מען האט זי געוואלט אריינכאפן אין א קאר, און איינער האט געהערט ווי זי שרייט, איז ער ארויסגעקומען מיט א בעיסבאל בעט און ער האט זי געראטעוועט. מען דארף זיך אויסלערנען, וויאזוי שטייט דארטן אז די אידן האבן נאר א כח בפה, מען דארף שרייען, כ'קען נישט זאגן יעדער זאל גיין מיט א גאן און שיסן, אבער שרייען קען יעדער. יעצט כ'וויל זיין זייער גוט צו כלל ישראל, און כ'וויל ענק נאכאמאל איבערחזר'ן וואס כ'האב שוין געזאגט, ווער ס'האט דא קינדער זאל זיי אהיימנעמען, ווייל די דראג סיטועשאן איז אוט אוו קאנטראל, מען פארקויפט עס אין אלע גאסן, מען קען עס איבעראל באקומען, איך זעה ווי בחורים שטייען, איך גיי דאך אראפ איך קויף דאך מיר איין זאכן,, איך זעה ווי זיי שטייען אין אלע ווינקלען אין מאה שערים לעבן מירער ישיבה, און יעדער לאזט זיך וואויל גיין, איך שמעק די קענעביס, יעדער. איך מיין ווער ס'פארשטייט צו דעם ווייסט אז דאס איז אן אנדערע גערוך, אז דו האסט דא קינדער נעם זיי אהיים ווייל אז ער וועט ארויפפאלן אויף דראגס איז די גאנצע רב חיים מיט שקאפ מיט טראפ וואס ער וועט דא לערנען גארנישט ווערד זיין. יעצט מ'האט אויך געטראפן א מענטש וואס ער האט ביי זיך אינדערהיים אין אלעד אנגעוואקסן פאר מיליאנען שקלים קאנאביס, ער איז נישט דא געווען ער איז געפארן ערגעץ אויף אויסלאנד און דעמאלטס האט די פאליס אריינגעבראכן צו אים און מ'האט אים. ווי מיר זאגן קודם האט מען אלעס אויסגעליידיגט און נאכדעם האט מען אים איינגעזעצט ווען ער איז אהיים געקומען און זיי האבן געטראפן ביינעם אנגעפלאנצט פאר ווערד מיליאנען שקלים און איך וויל נאכאמאל בעטן דעם עולם טוטס מיר א טובה דיין קינד קען לערנען אין ארץ ישראל? יא! ער קען לערנען אין אמעריקע אויך? יא! וואס דארף ער דא קומען? דו האסט דאך נישט קיין שום קאנטראל טאמער קומט ער אהער.

אין סוף יארן איז געווען א ראש ישיבה, יעצט דארטן אין בית החיים ווי ער ליגט איז איינע פון די חשוב'סטע פלעצער וואס איז דא ווייל ס'ליגן דארטן גרויסע מענטשן תלמידי חכמים, איז געשען דארטן אז מ'האט ווענדעליזירט דעם בית החיים און גאנץ ענגלאנד פארט אויף רעדער און די גאנצע וועלט פארט אויף רעדער, יעצט הערטס אויס. בראוקען ווינדאוס, סינקס דיסטרויעד, מעטאל טעפס סטאלען, און די סמעשד העדסטאון אוו וואן אוו די רידזשענס מאוסט פעימאס דזשואיש טיטשערס.

טו געט אין טאטש, ראלף בלאנסעם, ITV News, Whitefield. ס'מורא'דיג, מ'זעהט פיקטשערס ווי זיי האבן איבערגעדרייט דעם גאנצן בית החיים, זיי האבן ארויסגעווארפן אלעס אויף די פלאר, ס'איז ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, איך זאג ענק, מ'האלט פאר א דריטע וועלט מלחמה, און דער אייבערשטער זאל זיך מרחם זיין אויף יעדן, יעדער זאל אנהייבן תשובה צו טון, ביקאוז יו דאונט קנאו. צו דו'סט יא סורווייוון די מלחמה צו נישט. ס'איז אנדערש ווי אמאל, אמאל איז געווען דער דייטש האט געזאגט ער גייט אויסווייפן כלל ישראל, היינט גייט מען אויסווייפן די גוים אויכעט, און מ'ווייסט נישט וואו ס'וועט זיך אנהייבן, צו ס'וועט זיך אנהייבן אין די נארט סי צו אין די סאוט סי, צו ס'וועט זיך אנהייבן אין אמעריקע צו אין ארץ ישראל, מ'ווייסט גארנישט, הגם אין ארץ ישראל רעדן זיי שוין יעצט פון עפעס א שלום מיט די פאלעסטינער, נאר דער גואל צדק זאל אזוי שנעל קומען, ווי לאנג ס'וועט אנהאלטן דער שלום מיט די אראבער. עניוועי. סאיז דא יעצט נאך א זאך זייער א וויכטיגע זאך סאיז דא דעי טרענסדזשענדער עבי בעיבי שטיין צו דעי דעי וואס האט זיך יעצט גענומען דאס לעבן אין ארץ ישראל סאיז אנבעליוועבל בקיצור די חברה אליינס רעדן זיך איין זיי ווייסן נאכנישט דאס איז נאטעלי ווייסבערג זי האט זיך גענומען דאס לעבן יעצט אין ארץ ישראל איז עניוועי זיי סאיז אנבעליוועבל זיי ווייסן נאך אליינס נישט צו זיי זענען זכרים צו נקבות איז געווען יעצט א. אז אין חיפה אין ארץ ישראל אין די רבנות און מען זעט דא די בתי הדין הרבניים קבלת קהל אלעס למעשה איז געווען אזוי ס'איז געווען א קאפל וואס זיי האבן חתונה געהאט א מאן מיט א פרוי און זיי האבן געהאט קינדער און זיי האבן גערעיזט די קינדער אינאיינעם און שוין ויהי היום איז אריין די מאן א משוגעת אז ער איז א פרוי און ער איז זיך געגאנגען אפשניידן די מעשה און ער שפילט אז ער איז א פרוי. שוין, זיין פרוי האט געזאגט הער אויס איך וויל א גט און איך וויל האבן א נארמאל לעבן, לאז מיך ארויס פון די משוגענע זאכן. קיצור איז ער געגאנגען און ער האט גע'טענה'ט אז ער קען איר נישט געבן קיין גט ווייל זי איז א פרוי און ער איז אויך א פרוי, נישטא אזא זאך ווי אז א פרוי געבט א גט פאר א פרוי, נעבעך דאס וועט נאך מאכן אזויפיל צרות אין כלל ישראל, ס'איז דאך אנבעליוועבל. בקיצור זענען זיי געגאנגען צו די רבנות, די רבנות אין חיפה, ווייל דארט וואוינען זיי. בקיצור, די בית דין האט אים גערופן, און זיי האבן אים געזאגט ער זאל געבן א גט. שרייט ער, איך בין א פרוי, א פרוי געבט נישט קיין גט. די רבנים האבן געזאגט אזוי, הלכה'קלי ביסטו א מאן, אונז וויל מען נישט וויסן קיין מעשה, האסט דיך יא אפגעשניטן צו נישט, דאס איז נישט אונזער ביזנעס. בקיצור, די מאן האט געזאגט ס'איז אים זייער שווער צו געבן א גט, ווייל דאס איז דאך א פרויעניש, דאס איז א מענערישע זאך צו געבן פאר א פרוי, נישט א פרוי צו געבן פאר א פרוי קיצור די בית דין האט אים געזאגט הער אויס די אלע באלאוניס עסטו טראגן ערגעץ אנדערש דא אין לאנד עסטו געבן א גט און דא אין לאנד ווען איינער ריפיוזט צו געבן א גט איז זעצט מען אים איין זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט מיט זיי דארפן נישט שפילן פריד מיט די אלע שקצים זאלן ארום גיין און מאכן גאנצעטע זאכן אה דא געט מען די ס'דא מען געט אריין פעיפערס אז מען וויל זיך גט'ן, איך מיין ס'דויערט א יאר צו צוויי, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל מען דארף ווארטן, און נאכדעם אז דו געסט נישט קיין גט טראגט מען דיך אריין אין חד גדיא און דו בלייבסט דארטן ביז דו דיסיידסט אז דו ווילסט געבן א גט, סאו עניוועי, און מען קנס'עט מיט געלט אויכעט, סאו עניוועי האבן זיי געזאגט ליסן, מיר'ן דיך אריינטראגן דארט ווי אונז דארפן דיך אריינטראגן, אונז ווייסן נישט קיין מעשה, דו ביסט א זכר צו א נקבה, די אלע זאכן וועסטו לאזן ערגעץ אנדערש, נישט דא. און שוין, און אזוי איז טאקע געווען, ער האט נישט געהאט קיין ברירה האט ער געמוזט געבן א גט, און די זאך האט זיך געענדיגט. יעצט זענען געוועזען מוצאי שבת איז געווען א גרויסע פראטעסט ביי כיכר השבת, איז דא עפעס א מיידל וואס האט זיך געשטעלט אין מיליטער און כ'ווייס זי איז אוועק געלאפען פון דארט, און זי טענה'ט מען האט איר גאר גערעיפט אויכעט, אלעס קען זיין, ביקאוז דעטס וואט די האול מיליטער איז מעיד פאר, מען ברענגט אריין מיידלעך ס'זאל זיין ווי מען זאגט ענדזשויעבל, איז למעשה טוט זיך דא אפ גאנצעטע זאכען, גוט זיך ארום און זעהן וואס וועט זיך אויסלאזן פון די אלע זאכן. יעצט, ס'איז דא א אינגערמאן וואס א וואך צוויי צוריק האט ער מיך געפרעגט א שאלה. איך זאג אז מען דארף אכטונג געבן, ס'איז דא דא צוויי ביטערע גזירות, אז מען זאל זיך קענען אליינס נעמען דאס לעבן, דאס איז א מורא'דיגע גזירה, און ווייסעל א מענטש פילט זיך נישט גוט, גייט ער צום דאקטער, נעמט איין פיל און איטס אווער וויט, און די אנדערע גזירה איז אז מען מעג מאכן היינט אן אבארשן. אפילו א קינד וואס גייט, די מאמע גייט שוין האבן די בעיבי, קען מען אויך מאכן אבארשן. די אייבישטער וועט אונז נישט מוחל זיין פאר דעם. נאר וואס? ליידער אונזערע פאליטישאנס פעלן פאר די אלע זאכן. און נאכדעם איז דא די טרענסדזשענדער, אונז שפילן מיר זיך ארום מיטן אייבישטן. סאו, פרעגט מיך איינער א קשיא, וואס דארף דיך אנגיין די אלע זאכן? וואס דארף דיך אנגיין מ'מעג יא מאכן אבארשן? נישט? האט א שטארקע קשיא. ער זאגט, דו ביסט דאך געמאכט אויף טשיילד סעיפטי. איז. איך האב אים מסביר געווען, אבער איך גיי עס זאגן פאר יעדן, ווייל א מענטשן מסתמא איז דאך אויך שווער די קשיא, און איך וויל עטס זאלטס הערן וואס איך האב אים צו ענטפערן. ס'איז דא, דער רמב"ם זאגט אז א מענטש ווערט נשפע פון די סביבה. ווען א מענטש וואוינט אין א גוטע סביבה ווערט ער נשפע, ווען ער וואוינט אין א שלעכטע סביבה ווערט ער נשפע. למעשה איז דא. אין ארץ ישראל ווערט מען אויך נשפע פון די סביבה. עס איז דא דא צעטל ברוך דיין אמת אפפוני חבלי מוות בצער וביגון אנו מודיעים על פטירתו של בתינו אחותינו נכדתינו וואס איז געווען די שיינקייט פון די משפחה וואס זכתה את הרבים מיט אירע שיינע און איידלע מידות זי האט געהייסן

מגדיר כמוות מוחי, כל עוד שהלב פועם, וויבאלד די הארץ קלאפט נאך, הרי שאדם חי לכל דבר וענין, ער הייסט א לעבעדיגער לכל דבר וענין, ועדיין סירבו לטפל בו כהוגן, און די דאקטוירים האבן נישט געוואלט מטפל זיין, וביום חמישי האחרון היא החזירה נשמה ליוצרה, כאשר היתה צריכה, ווען זי האט געברויכט האבן מחוסר חמ. צן, ס'האט איר געפעלט אביסל אקסידזשען לקבל החייאה, סירבו להעניק להם, זיי ריפיוזד אז מען זאל עס זיי געבן, און פארטיג. למרות תחינותיו ובכיותיו של האב, און כאטשיג די טאטע האט זיך שטארק געבעטן. שוין, אויף איר מצבה האט מען דאס אויך ארויפגעשריבן, כ'האב שוין געזען א בילד פון איר מצבה, האט מען די זעלבע זאך ארויפגעשריבן אז ס'איז געווען א. דאס איז א רציחה פון די דאקטוירים. יעצט וועסטו שוין פארשטיין פארוואס מען דארף די אלע זאכן זארגן זיך. א שיינעם טאג וועט מען דיסיידן אין די אמעריקאנער שפיטעלער, ס'קאסט צופיל געלט צו האלטן די קראנקע טעג, וואכן, חדשים און אפילו יארן, וועט מען דיסיידן נאך צוויי טאג צו נאך דריי טאג, געפולט די פלאג און א גוטן טאג. און ווער וועט קענען זאגן א ווארט? קיינער נישט. וועגן דעם דארף מען יעדע זאך וויסן טו דעיט וואס ס'גייט פאר, און וועגן דעם דארף מען מוחה זיין אויב מען קען מוחה זיין, און מען דארף זיך לאזן הערן אפילו ס'טוט נישט אויף גארנישט, און דעמאלטס עסטו זיין והייתם נקיים מהשם ומישראל, אבער טאמער טוסטו דאס נישט, כ'מיין, ביסטו דאך א רוצח, און באמת אין דעם איז נישט שולדיג יעדער יחיד, די רבנים זענען אין דעם שולדיג, שטאט זיי זאלן זיצן און טון עפעס, זענען זיי ביזי פרעסן און פאפן און זויפן אונזער בלוט. איז האב איך דיר געוואלט ענטפערן, יונגערמאן דו האסט א גוטע קשיא, דו פרעגסט א גוטע שאלה, וויל איך דיר ענטפערן אז איך טו דאס וועגן דעם, ווייל טאמער טוט מען דאס נישט און מען איז נישט מעורר דעם עולם אז ס'איז דא LGBT נעבעך א אומגליק און ס'איז דא יעצט נאך אן אומגליק אז מען מעג מאכן אבארשענס אפילו נאכדעם וואס דאס קינד איז שוין געבוירן, קענסט דו זאגן איך גלייך עס נישט, איך וויל עס נישט, דו זאגסט אז דאס איז געווען אן אבארשען, מען הארגעט עס אפ און מען ווארפט עס אין גארבידזש קען. כ'האב אייך שוין געזאגט, א וואך צוויי צוריק האט א נורס געזען ווי א קינד איז לעבעדיג אין גארבידזש קען ווייל מ'האט געמאכט אבארשן, האט זי אים ארויסגענומען און אהיים געטראגן, ס'איז א דזשאוק, און נאכדעם איז געווען אן אנדערע דאקטער געמאכט א אבארשן, די קינד איז שוין געווען גרייט ארויסצוקומען און האט אים אפגעריסן א הענט, און דאס קינד סו'ט יעצט דעם שפיטאל, מיין אבארשן איז טויט אבער נישט צו זיין א קריפל פאר לייף, ס'איז אנבעליוועבל די הפקרות, און יעדער זאגט נע וואס דארפסטו דיך מישן, די זעלבע האט מען דאך געזאגט וועגן סעקשועל אביוז אויכעט, ס'איז דען דיין פראבלעם. און וואס דארפסטו דיך מישן? די גמרא זאגט דארטן אז טאמער ער האט געבארגט פון איינעם געלט און ס'איז ביליגער געווארן קען ער אים זאגן איך געב דיר צוריק דאס געלט א דאלער פאר א דאלער איי ס'איז היינט ווייניגער ווערט זאגט ער אים לך הוציאו במישן געב עס ארויס אין מישן דארט ווי מ'מישט זיך דאס איז מישן איך זאג עס נאר סתם אלץ א מליצה דאס איז וואס כ'האב דיר געוואלט ענטפערן אז אונז מוז מען זיין אן טאפ אויף יעדע זאך און וויפיל מ'קען מוז מען זיך שלאגן און טאמער מ'וועט פארלירן וואס זאגט מען פארן אייבערשטן הער אויס איי טרייד דאס איז איין זאך. און צווייטנס האב איך געוואלט פרעגן, ביסט אזוי קאנסערנד פארוואס איך האב אינזין דאס און איך האב אינזין יענץ, איך וויל דיך פרעגן, ווען איך זיץ אויף דיין פעיראל און דו האלטסט מיך אויס, און איך טו עס אויף דיין צייט, קענסטו זאגן העי ליסן יור וועיסטינג מיי פרעשעס טיים און פרעשעס מאני, דערווייל קען איך דיך נישט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, קומסט אריין אן א טעלעפאן, איך זאל דיך נישט קענען צוריק קאלן, קיין געלט האב איך ביי דיר קיינמאל נישט גענומען, ווייל איך האב ביי קיינעם נישט גענומען. סאו איך פארשטיי נישט ווי דו געסט דא א פאל אריין, דו גייסט מיר איינטיילן וואס צו טון? דאס איז די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשער וועג, קודם האבן זיי זיך געשלאגן, נאכדעם זענען זיי געלאפן צו די משפחה ארום און ארום און זאגן הוי וועסט נישט קענען טון שידוך, נאכדעם זענען זיי געלאפן און זיי האבן דעם אנגערייצט, נאכדעם האבן זיי יענעם אנגערייצט, און ווען זיי זעען אז זיי זענען אין דר'ערד און מען לאכט פון זיי, מען האט נישט פאר זיי קיין מורא, הייבן זיי שוין א נייע זאך, וואס האסטו? צו מישן, און וואס האסטו דיך צו מישן צו מיר, איך וויל דאס אויכעט ערלעדיגן, איך האב ברוך השם גענוג כשרונות, איך קען אפאר זאכן ערלעדיגן, וואס האסטו מיר צו זאגן וואס צו טון, ווער ביסטו צו מיר, קומסט דאך ארויף מיט א צוגעמאכטן נאמבער, איך קען דיך דאך נישט צוריקקאלן און רעדן מיט דיר. און דאס וויל איך ענק אויסלערנען, זייטס נישט קיין וואוילע יונגען, די ראולינג דעיס פון סאקמער, קאקמער, איז שוין אויך געגאנגען פייפן, דער עולם האט געזען ווער איר זענט, די אייגענע תלמידים האבן געזען ווער איר זענט, יעדער לאכט היינט. און אז דו האסט עפעס צו זאגן עצות, זאג עס פאר דיין ווייב, און אז דו האסט נישט קיין ווייב, זאג עס פאר דיין חבר, נישט פאר מיר. יעצט, דער עולם נעמט זייער ערנסט אלע זאכן, און איינע פון די זאכן וואס מען נעמט זייער ערנסט איז די דראג אדיקשאן, און אויכעט אלקאהאל אדיקשאן. יעצט איז דא דא אן עד ס'גייט שטייט אזוי, Struggling with Addiction, שלווה can be yours, שלווה דאס איז דא אין ארץ ישראל, איז אויך דא אזא סקול שלווה, לעבן ווי איך האב געמאכט די מקווה, איז דא אזא שלווה.

און פראגרעם דירעקטערס. פערטע זאך, ראביי איז א מעמבער אוו די טריעטמענט טיעם. פאר מאר אינפארמעישאן קאנטעקט עני טיים שמואל ביילער עט טו או וואן, טרי טרי או, פאר או טרי או אדער שמואל, עס העיטש יו עם יו אי על, קעפיטעל בי, איז איין ווארט נאכדעם שטרודל, עט עס או בי עי. ניו דזשערסי דאט קאם. פאר מאר אינפארמעישאן רוף דעם נאמבער, עיט עיט עיט סעווען סיקס פייוו פייוו סעווען ניין ניין. שוין, אבי דער עולם וועקט זיך שוין אויף און מען טוט עפעס, ווייל ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר. יעצט, איך ווייס נישט ווער דאס איז, איך זאג ענק די אמת, איך זע עס איז עדווערטייזט, ס'איז מסתם לייסענסד חברה, מען דארף עס אויסטשעקן, און ווער ס'האט א פראבלעם זאל זיך ווי מען זאגט ווענדן צו זיי. ס'איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט, אין ענגלאנד האט די קווין אונטערגעשריבן אז טאמער מ'טוט אפסקורטן איז באקומט מען צוויי יאר תפיסה. אפסקורטן מיינט אז טאמער מ'כאפט א פיקטשער פון א מיידל אדער פון א פרוי אונטער איר קלייד. יעצט ס'הייבט זיך אויכעט אן יעצט די קברי צדיקים, מ'האט יעצט א גרופע וואס גייט פארן צו רבי ר' מיילעך, יעצט מען דארף זען אז די מענער זאלן נישט פארן אליינס ווייל טאמער זיי פארן אליינס עט געשען דארט זנות, יעצט האבן זיי געמאכט יעצט אומאן פאר וואמאן, פעברערי די טווענטי טוירט ביז פעברערי די טווענטי סעווענט, א אפסקעיל האטעל, פוד ענד אלל אקאמאדעישאנס, קברי צדיקים, געסט ספיקערס פראם איזריעל, קאם ענד געט אינספייערט לימיטעד סיעטס עוועילעבל, סיריעס אינקווייעריס אנלי, און בקיצור. נעמט דעם עולם די פרויען אויף אומאן, כ'האב נאר געוואלט בעטן זאלסט מיטנעמען אפאר מענער אויכעט, ווייל ס'איז נישט ריכטיג צו נעמען נאר פרויען און נישט צו נעמען קיין מענער, ווייל די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער האט באשאפן דעם לויתן האט ער באשאפן א זכר און נקבה, ער האט געזען די וועלט עט נישט האבן קיין קיום ווייל זיי קענען אומברענגען די גאנצע וועלט, האט ער גענומען און ער האט געהארגעט דעם זכר און ער האט איבערגעלאזט די נקבה, און ער האט אויסגעזאלצן דעם זכר פאר.

למעשה ווען איינער קויפט א דאגי קויפט ער א יונגל מיט א מיידל, זכר און א נקבה, איז ער זאל נישט לאזן אז די נקבות זאלן אליין פארן און זאלסטו זעהן זאלסט מיטנעמען אפאר זכרים אויך אז מען זאל קענען ווי מען זאגט דארט מאכן אומאן וואמאן זאמען און ס'זאל זיין מיט וועם עס צו מאכן ווייל אז מ'עט נעמען נאר נקבות ס'וועט נישט זיין גוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א לעכטיגן אדר א'.